בעזר השם יתברך, מסכת שבת דף צ ה, מ'הייבט אן דף צ ד עמוד ב', צען שורות פון אונטן תניא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען אין די משנה, עמיר איבערגיין די משנה בקצרה, די משנה האט געזאגט הנוטל צפרניו זו בזו, או בשיניו, איינער וואס שניידט די נעגל נישט אויפן געהעריגן אופן מיט א נעגל שניידער, נאר ער מאכט עס מיט די אנדערע נעגל מיט די אנדערע הענט אדער מיט די ציין, אדער איינער וואס פליקט ארויס האר אדער די שנארץ אדער די בארד טוט ער אלעס מיט די הענט און נישט מיט א געהעריגע שערל, אדער האט די משנה געזאגט וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוסקת, האט מען געזען, גודלת איז טייטש איינער וואס צעפט זיך די האר, א פרוי וואס צעפט די האר, כוחלת איז א פרוי וואס פארבט די אויגן בלוי, און פוסקת האט רש י געברענגט צוויי פשטים, צי איינער וואס קעמט זיך אויס די האר אויף אן אופן, א געוויסע אופן וואס מען קעמט זיך אויס די האר, ס'דא מפרשים וואס לערנען אז ס'איז מיט אויל, מיט וואסער, מען קעמט זיך אויס די האר, דאס איז איין פשט, א צווייטע פשט זאגט רש י, אז מען נעמט אזא טייג וואס מען לייגט עס אויפן פנים און ס'מאכט רויט די פנים און שפעטער נעמט מען עס אראפ, על כל פנים ביי די אלע זאכן האט די משנה געזאגט אז ר' לעזער איז מחייב מדאורייתא, און די חכמים זאגן דאס איז נישט קיין מלאכות, ס'נאר דרבנן. זאגט אונז די גמרא, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, ציפורן שפירש רובה, א נעגל פון א האנט וואס רוב פון דעם איז שוין אראפגעפאלן, רוב פון דעם איז שוין מער נישט מחובר צום האנט, אדער וציצין שפירשו רובן, ציצין דאס איז די דינע הויט ארום און ארום די נעגל וואס פאלט אויך אסאך מאל אראפ, ס'קומט אזוי אביסל אראפ, איז די דין איז, ביד, מותר, בכלי חייב חטאת, שבת מעג מען, ס'איז מותר לכתחילה, מען מעג עס אראפפליקן מיט די הענט, ווייל רוב איז שוין סייווי אראפגעפליקט פון זיך, אבער מיט א כלי, טאמער מען טוט עס מיט א שערל, דעמאלטס איז מען חייב א חטאת, און אויף דעם פרעגט די גמרא, מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחילה, איז דען דא אזא זאך, אז ביד זאל מען מעגן לכתחילה, און בכלי זאל מען זיין חייב א חטאת, ס'איז דאך מן הקצה לקצה, נארמאל גייט דאך אז טאמער מיט א כלי איז עס א דאורייתא, איז ביד איז עס נאר א דרבנן, טאמער ס'א כלי מדרבנן דעמאלטס ביד קענסטו זאגן לכתחילה איז מותר, אבער אז דאס זאל זיין א דאורייתא און דאס זאל זיין מותר לכתחילה איז א מאדנע זאך, זאגט די גמרא הכי קאמר, אין הכי נמי נישט דאס האט די ברייתא געמיינט צו זאגן, נאר די ברייתא האט געמיינט צו זאגן אזוי, פירשו רובן, טאמער רוב איז אפגעפליקט, דעמאלטס איז ביד מותר, בכלי פטור אבל אסור, איז ביד מעג מען, ס'איז מותר לכתחילה טאקע אזוי ווי די ברייתא האט געזאגט, און מיט א כלי איז נישט קיין איסור, ס'איז נישט קיין חיוב חטאת, נאר ס'איז פטור אבל אסור. איז דאס איז אלעס ביי פירשו רובן, טאמער רוב איז טאקע אפגעפליקט. און אויף דעם דארף מען דא צולייגן א קנייטש אין די ברייתא, לא פירשו רובן, טאמער רוב איז נישט אפגעפליקט, ס'טייטש די נעגל איז נאך מחובר, דעמאלטס איז ביד איז פטור אבל אסור, ביד איז עס נאר א דרבנן, און בכלי חייב חטאת, טאמער מ'טוט מיט א כלי, איז אוודאי עט ער זיין מחויב א חטאת, ער האט עובר געווען אויף די מלאכה פון גוזז. זאגט יעצט טאקע די גמרא, אמר רב יודא, רב יודא האט געזאגט, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אז הלכה איז טאקע ווי דער רבי שמעון בן אלעזר וואס מען האט יעצט געזען אין די ברייתא, וואס מען האט געזען פירשו רובן ביד מותר בכלי פטור אבל אסור, לא פירשו רובן ביד פטור אבל אסור בכלי חייב חטאת זאגט די גמרא אבער אמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן והוא שפירשו כלפי מעלה ומצערות אותו וואס טייטש די היתר וואס מ'האט געזאגט אז טאמער פירשו רובן איז ביד איז מותר לכתחילה דאס איז נאר אז די נעגל אדער די הויט ארום און ארום האט זיך אפגעפליקט פון אויבן טאמער ס'פליקט זיך אפ פון אויבן און ס'נאך מחובר צו אונטן, דעמאלטס, מ'ווייסט דאך ביי אונז אויך, מ'זעט אמאל א נעגל ס'אפגעפליקט פון אויבן ס'מחובר צו אונטן טוט עס גאר שטארק וויי יעדע מאל די נעגל בייגט זיך איין טוט עס וויי, און במילא בנוסף צו דעם אז רוב איז אפגעפליקט, ס'איז אים שטארק מצער, דעמאלטס איז מותר לכתחילה עס אפצופליקן מיט די הענט, אבער ווען ס'פארקערט, ווען ס'איז מחובר פון אויבן און ס'אראפגעפליקט פון אונטן, וואס דעמאלטס טוט עס נישט אזוי שטארק וויי, ווייל די שורש איז מער נישט מחובר, דעמאלטס איז די הלכה אוודאי אז מען טאר עס נישט אראפפליקן לכתחילה אפילו לויט ר' שמעון בן אלעזר. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוסקת, איינער וואס צעפט די האר, אדער פארבט די אויגן, אדער קעמט די האר, איז לויט ר' לעזער איז מען מחיוב דאורייתא, לויט די חכמים איז עס נאר א דרבנן. זאגט די גמרא, גודלת כוחלת ופוסקת, משום מאי מחייבא, לויט ר' לעזער וואס מען איז מחיוב דאורייתא, אויף וועלכע מלאכה איז מען מחיוב? ענטפערט די גמרא, אמר רב אבין אמר רב יוסי ברבי חנינא, גודלת, צעפן די האר, איז משום אורגת, איז מ'חייב אלס אורג, וואס טייטש אזוי ווי מען טאר נישט וועבן שבת, איז צעפן די האר איז אויך א בחינה פון וועבן, כוחלת, פארבן די אויגן, איז די מלאכה משום כותבת, מען טאר נישט שרייבן שבת, די זעלבע זאך פארבן די אויגן אזוי ווי שרייבן, דאס איז די מלאכה. פוסקת, וואס דאס איז די דריטע זאך פון די משנה, וואס רש י האט געברענגט צוויי פשטים, צו פשט אויסקעמען די האר, צו פשט לייגן טייג אויפן פנים, וואס ס'ווערט רויט מיט דעם איז די מלאכה איז משום טווה, מ'טאר נישט צאמדרייען פאדעם, די זעלבע זאך ווען מ'קעמט אויס די האר איז א בחינה פון צאמדרייען פאדעם, אדער לויטן פשט פון לייגן טייג אויפן פנים, זאגט רש י אויכעט אז מ'ציט אויס די טייג ס'ווערט אזעלכע שטריקלעך, ס'איז די מלאכה פון טווה, זאגט די גמרא, אמרי רבנן קמיה דרבי אבהו, וכי דרך אריגה בכך, ווי קענסטו זאגן אז גודלת איז משום אורגת, אזוי איז מען אורג אזוי וועבט מען ווען מ'צעפט די האר, וואס א שייכות האט צעפן מיט וועבן? צעפן איז דאך אויף א צייטווייליגע זאך, ס'עפנט זיך באלד אויף. און די זעלבע זאך וכי דרך כתיבה בכך, פארבן די אויג איז אזוי ווי שרייבן אויף א פאפיר? אוודאי נישט, דאך אויף פלייש. און די זעלבע זאך וכי דרך טוויה בכך, אויסקעמען האר איז אזוי ווי צאמדרייען פאדעם, אדער לויט די פשט אז מ'לייגט טייג אויפן פנים אזוי ווי צאמדרייען פאדעם? אוודאי נישט. אלא אמר רבי אבהו, און במילא האט רבי אבהו געזאגט נאכדעם וואס די חכמים האבן אים געזאגט אז ס'שטימט נישט, האט ער געזאגט א אנדערע פשט, לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוסי ברבי חנינא, איך האב געהערט פון רבי יוסי ברבי חנינא א צווייטע פשט טאקע, רב אבין

צעפּן האָר און אױסקעמען האָר, דאָס איז עפּעס אַ בנין? װי ביסטו עס מדמה צו אַ בנין? ענטפֿערט די גמרא, אין, יאָ, ס'איז דרך בנין און מע לערנט עס אַרױס אין אַ פּסוק, כּדדרש רב שמעון בן מנסיא, שטײט אין פּסוק ויבן ה' אלקים את הצלע, אַז מע לערנט פֿון דעם מלמד שקילעה הקדוש ברוך הוא לחװה, דער רבונו של עולם כּביכול האָט געצעפּט חװהס האָר איר שײן צו מאַכן, והביאה אצל אדם, און אַזױ האָט ער איר געברענגט פֿאַר אדם הראשון, און פֿאַר דעם שטײט ויבן ה' אלקים את הצלע, אז ויבן שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא, ס'דא עפעס א געוויסע פלאץ וואס מען רופט צעפן בנייתא, א לשון פון בויען, און דאס טייטשט ויבן השם אלקים, די אייבערשטער האט געבויט חוה, ס'טייטשט ער האט געצעפט איר האר, זעהן מיר אז צעפן האר און די זעלבע זאך קעמען, ס'איז אויך די זעלבע בחינה, איז א בחינה פון בונה, און פארדעם טאקע האלט ר' לעזער אין די משנה אז מען איז עובר אויף די מלאכה פון בנין. ווייטער, לויט די פשט אז פוסקת איז טייטש לייגן טייג אויפן פנים, רויט צו מאכן די פנים, קען מען אויך זאגן אז מען קען ארויסנעמען פון ויבן ה' אלקים את הצלע אז דער אייבערשטער האט שיין געמאכט חוה, וואס טייטש יעדע מאל א פרוי מאכט זיך שיין איז א בחינה פון בונה, און במילא איז דאס אויך א בחינה פון בונה, פאר דעם איז מען עובר אויף די מלאכה פון בונה לויט ר' אליעזר. זאגט יעצט די גמרא, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, גודלת כוחלת ופוסקת, לעצמה פטורה לחברתה חייבת, ס'טייטש ר' שמעון בן אלעזר זאגט אז דאס וואס שטייט אין די משנה אז ר' אליעזר איז מחייב מדאורייתא ביי גודלת כוחלת ופוסקת, דאס איז נאר ווען א פרוי מאכט עס פאר איר חבר'טע, ווייל ווען א פרוי צעפט איר חבר'טעס האר, און ווען א פרוי פארבט איר חבר'טעס אויג, אדער ווען א פרוי קעמט איר חבר'טעס האר, דעמאלטס איז עס געטון אויף גאר א ספעציעלע אופן, מען קען עס גאר גוט טון, און במילא דעמאלטס אויף דעם זאגט רבי אליעזר אז ס'איז א דאורייתא, אבער ווען א פרוי קעמט די אייגענע האר אדער צעפט די אייגענע האר אדער פארבט די אייגענע אויג איז נישט ממש א דרך בנין, ס'קומט נישט ארויס פערפעקט, און ממילא זאגט רבי שמעון בן אלעזר אז אפילו לויט רבי אליעזר זיין די דין אז מ'איז פטור מן התורה. זאגט די גמרא, וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר נאך א מימרא פון רבי שמעון בן אלעזר וואס ער זאגט נאך פון רבי אליעזר אז אשה לא תעביר סרק על פניה מפני שצובעת, דאס איז א אנדערע זאך, ס'האט נישט קיין שייכות צו די חבר'טע מאכט, צו א פרוי אליין מאכט, ס'איז א באזונדערע זאך וואס רבי אליעזר האלט אז א פרוי טאר נישט פארבן די פנים רויט, אלס די מלאכה פון צובע, וואס דאס אפילו ווען א פרוי מאכט עס פאר זיך. זאגט אונז די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, החולב, איינער וואס מעלקט א בהמה שבת, והמחבץ, מחבץ, דאס איז ביי די סדר ווען מ'פלעגט מאכן קעז, פלעגט מען נעמען מילך פון א בהמה, מ'האט אריינגעלייגט אין דעם, פון די קיבה, פון די קישקעס פון א בהמה האט מען אריינגעלייגט א חלק אין די מילך, וואס אין דעם איז דא רענין, דאס מאכט אז די מילך זאל ווערן קעזיג, זאל פארהארטעוועט ווערן, שפעטער האט מען עס אריינגעלייגט אין אזא כלי וואס האט געהאט לעכער אין זיך אז די וואסער פון די מילך זאל ארויסרינען, און שפעטער האט מען צאמגעפרעסט די קעז. יעצט מחבץ, דאס איז די שלב ווי רשי לערנט אין די פשט וואס געפעלט פאר רשי, אז מען נעמט נאכדעם וואס מען לייגט אריין די קיבה אין די מילך, נעמט מען די גאנצע מילך מיט די קעז מען לייגט עס אריין אין א כלי די מילך זאל ארויסרינען, דאס טייטש מחבץ, דאס איז אויך א זאך וואס מען טאר נישט טון שבת, והמגבן, דאס איז צאם פרעסן די קעז נאכדעם וואס מען איז מחבץ איז מען דאס מגבן, איז ביי די אלע זאכן זאגט די ברייתא וויפיל איז די שיעור כדי מען זאל עובר זיין אויף די אלע מלאכות, כגרוגרת, טאמער מען טוט עס אויף א שטיקל קעז אדער אויף מילך וואס איז א גרויס ווי א גרוגרת איז מען עובר אויף די מלאכות, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, המכבד, איינער וואס קערט אויס די דירה, בעזעמט די דירה, בעזעמט א שטוב, והמרבץ, אדער איינער וואס שפריצט וואסער אויף די ערד, כדי די שטויב זאל נישט שטויביג ווערן די שטוב איז מילא שפרייט מען אויס וואסער די שטויב זאל בלייבן אויפן ערד, אדער והרודה חלות דבש איינער וואס נעמט ארויס חלות דבש פון א כוורת ווי בינען געפינען זיך איז דא דארט אזעלכע זאכן וואס דארט ליגט די האניג די האני קאומס וואס דארט ליגט די האניג איינער וואס נעמט עס ארויס שבת איז די דין איז שגג בשבת חייב חטאת הזיד ביום טוב לוקה ארבעים דברי ר' אליעזר ר' אליעזר האלט די אלע זאכן איז א מלאכה דאורייתא מילא שבת טאמער איינער טוט עס בשוגג דארף ער ברענגען א חטאת און יום טוב טאמער איינער טוט עס במזיד איז קריגט ער מלקות אזוי ווי יעדער וואס עובר א מלאכה יום טוב במזיד, אבער וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך דא אויך און זיי זאגן אחד זה ואחד זה סיי שבת און סיי יום טוב אינו אלא משום שבות איז נאר א דרבנן. יעצט אין וואס קריגן זיך רבי לעזער און די חכמים איז בעצם וועמיר זעהן אין די גמרא וואס איז די מחלוקת ביי די אלע זאכן אבער רשי רעדט אויס דא א טייל פון די זאכן וועמיר אויסרעדן וואס רשי רעדט אויס קודם כל הרודה חלות דבש איינער וואס נעמט ארויס די חלות דבש פון דעם כוורת דארט ווי די בינען זענען איז רבי לעזער האלט אז מ'איז עובר אויף די מלאכה פון תולש, ווייל ר' לעזער לערנט ארויס פון א פסוק אז די חלות דבש קוק איך אן כאילו ס'איז מחובר לקרקע, און ממילא אז מ'נעמט ארויס די חלות דבש איז מען עובר אויף תולש. די חכמים האלטן נישט אז ס'הייסט תולש, זיי לערנען נישט די זעלבע לימוד פון ר' לעזער, פארדעם זאגן זיי ס'נאר א דרבנן. ווייטער, לענין ריבוץ, מרבץ, וואס מ'האט געזען דאס מיינט גיסן וואסער אויף די ערד די שטויב זאל זיך נישט אויפהייבן, איז לויט ר' לעזער פארוואס איז דאס א דאורייתא ווייל ר' לעזער האלט אז ווען מ'גיסט אויס וואסער אויף די ערד איז קומט אויס אז די שטויב פון די ערד לויפט ארום ס'רינט ארום די גאנצע הויז און ס'גייט אויך אריין אין געוויסע גומעס, אין אמאליגע שטיבער איז נישט געווען קיין ערד אזוי ווי היינט, ס'איז געווען אזעלכע לעכעלעך פון זאמד און מילא די שטויב גייט אריין אין די לעכעלעך, און נאך מער ר' לעזער האלט אז ס'איז פסיק רישא ס'טייטש ס'מוז געשען מ'קען נישט דא זאגן א היתר פון דבר שאינו מתכוון כ'האב נישט געמיינט דאס זאל געשען, איך האב נאר געוואלט די שטויב זאל זיך נישט אויפהייבן, ס'העלפט נישט דא, ווייל יעדע מאל מ'גיסט וואסער אויף די ערד געשענט דאס, ר' לעזער האלט ס'פסיק רישא, און במילא זאגט ר' לעזער אז די מלאכה איז א מלאכה פון בונה, בונה ווען מ'פילט אן גריבעלעך אין די שטוב איז עס בונה, און דאס איז די מלאכה לויט ר' לעזער. די חכמים קריגן זיך, און די חכמים האלטן קודם כל אז ס'איז נישט קיין פסיק רישא, און במילא אז ס'איז נישט פסיק רישא קומט דא אריין די ענין פון דבר שאינו מתכוון, נאר וואס דען, די חכמים האלטן אויך ווי ר' יודא, ר' יודא קריגט זיך אויף ר' שמעון לגבי דבר שאינו מתכוון, ר' יודא זאגט אז ס'איז אסור, ר' שמעון זאגט ס'איז מותר, חכמים זענען אויך בעצם מודה אז ס'איז אסור, אז א דבר שאינו מתכוון איז אסור, נאר וואס דען, דער איסור איז נישט מדאורייתא, ס'איז א דרבנן'דיגע איסור, און ממילא פאר דעם זאגן די חכמים אז דאס איז א איסור דרבנן אינו אלא משום שבות. איז דאס איז בעצם די מחלוקת פון רב לעזער און די חכמים ביים מרבץ. יעצט מכבד אויסקערן א דירה איז ווי רשי לערנט, פון רשי איז משמע אז ביי מכבד איז נישט דא קיין מחלוקת, די חכמים קריגן זיך נישט אויף ר' לעזער, ווייל מכבד ווען איינער קערט אויס א דירה איז טאקע פסיק רישא, ס'מוז זיין ס'וועט זיך אנפילן גריבעלעך אין שטוב, און ממילא לויט יעדעם איינעם איז אסור צו אויסקערן א דירה אפילו לויט די חכמים אויך, חכמים קריגן זיך נישט אויף דעם. איז על כל פנים, זאגט אונז די גמרא ווייטער, רב נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא איז געגאנגען צו נהרדעא, בעו מיניה, האט מען פון אים א קשיא געפרעגט דארט, האט מען אים געפרעגט, חולב משום מאי מיחייב, וואס איז די מלאכה פון חולב פון מעלקן? אמר להו, האט ער געענטפערט משום חולב, די מלאכה איז חולב, האט מען אים געפרעגט מחבץ משום מאי מיחייב, וואס איז די מלאכה פון מחבץ, וואס מ'האט געזען מחבץ, דאס אריינלייגן די מילך מיט די קעז אין אזא כלי וואס ס'זיפט זיך ארויס די וואסער פון דארט, וואס איז די מלאכה? אמר להו, האט ער געענטפערט משום מחבץ, די מלאכה איז מחבץ, מגבן, האט מען אים געפרעגט, צאמפרעסן די קעז, משום מאי מיחייב, וואס איז די מלאכה? אמר להו, האט ער זיי געענטפערט משום מגבן, די מלאכה איז מגבן, אמרי ליה, האבן זיי אים געזאגט, געזאגט, רבך קטיל קני באגמא הוה, דיין רבי איז איינער וואס שניידט קנים אין אן אגם אין א זומפ, וואס טייטש זיי מזלזל געווען אין אים, נישט אזוי און ווי רש"י זאגט ער האט נישט געוואוסט אזוי צו מפרש זיין משניות, ס'קען נישט זיין אז דאס איז די מלאכה, און ממילא זאגט די גמרא אזל שאל בי מדרשא. איז ר' נחמן בר גוריא געגאנגען און געפרעגט טאקע אין בית מדרש וואס זענען די אלע מלאכות? אמרו ליה, האבן זיי אים געענטפערט, חולב חייב משום מפרק, איינער וואס מעלקט א בהמה שבת איז עס די מלאכה פון מפרק, מפרק דאס א תולדה פון דש, ער איז מפרק די מילך פון די פלאץ וואס איז איינגעלייגט דערין, אזוי ווי דש ווען מען האקט ווייץ עס קומט ארויס די קערעלע, וואס טייטש מען טיילט אפ די קערעלע פון די שאלאכץ, די מילך טיילט מען אויך אויס פונעם דד פון די בהמה, און ממילא איז דאס מפרק, מחבץ, אריינלייגן די מילך מיט די וואסער די וואסער זאל ארויסרינען, איז חייב משום בורר, איז די מלאכה פון בורר, און מגבן, צאמפרעסן די קעז איז חייב משום בונה, ווייל אזוי מען בויט די קעז מיט דעם. זאגט יעצט די גמרא, המכבד המרבץ והרודה חלות דבש שגג בשבת חייב חטאת הזיד ביום טוב לוקה ארבעים דברי ר' לעזער, יעצט אויף די זאכן וואס די ברייתא האט אויסגערעכנט וויל די גמרא וויסן וואס איז די טעם, אמר ר' לעזר האט ר' לעזר געזאגט מאי טעמא דר' לעזר איז אויף די ערשטע זאך קודם כל, לגבי רודה חלות דבש וואס איז די מלאכה לויט ר' לעזר זאגט די גמרא, דכתיב ווייל שטייט אין פסוק ויטבול אותה ביערת דבש, די פסוק רעדט דארט פון יונתן בן שאול, וואס האט נישט געהערט זיין טאטע האט באשוואוירן די פאלק אז יעדער זאל פאסטן ער האט נישט געהערט ער האט גענומען די שטעקן ער האט עס אריין געשטעקט אין האניג און ער האט געגעסן האניג על כל פנים שטייט יערת דבש יער איז א לשון פון א וואלד דבש איז האניג און אויף דעם פרעגט זיך די שאלה וכי מה ענין יער אצל דבש וואס האט א וואלד מיט האניג אלא לומר לך נאר וואס דען דרשנ'ט רבי לעזער אז מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת אזוי ווי איינער וואס איז תולש פון א וואלד איז עובר אויף די מלאכה פון תולש אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת די זעלבע זאך איינער וואס נעמט ארויס חלות דבש פון א בינען הייוו פון דארט ווי די בינען דרייען זיך איז אויכעט עובר אויף די מלאכה פון תולש. זאגט אונז די גמרא, אמימר שרא זילחא במחוזא, אמימר האט געלאזט מרבץ זיין, גיסן וואסער אויף די ערד פון די שטוב די שטויב זאל זיך נישט אויפהייבן, אינעם שטאט מחוזא. פארוואס טאקע? ווייל אין מחוזא איז די ערד געווען געמאכט פון באלאטעס, ס'איז נישט געווען דארט קיין גריבער, און במילא האט ער געזאגט אמר, טעמא מאי אמור רבנן, וואס איז טאקע די טעם אז די חכמים האבן גע'אסר'ט מרבץ צו זיין שבת?

על כל פנים אמר ליה האט ער אים געזאגט, לא סבר לה מר להא דתניא, האלטסטו דען נישט דאס וואס אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אז די ברייתא זאגט, הרוצה לרבץ את ביתו בשבת, איינער וואס וויל מרבץ זיין שבת, וואס אונז האבן געזען לויט די חכמים איז עס א איסור דרבנן, וואס זאל ער טון, איז דא א עצה דערצו, מביא עריבה מלאה מים, זאל ער נעמען א שיסל וואסער, ורוחץ פניו בזוית זו, און ער וואשט זיך די פנים אין איין ווינקל פון שטוב, ידיו בזוית זו, ער וואשט די הענט אין א צווייטע ווינקל פון שטוב, רגליו בזוית זו, ער וואשט די פיס אין א דריטע ווינקל פון שטוב אזוי, ונמצא הבית מתרבץ מאליו, וואס געשעהנט? די שטוב ווערט מתרבץ, וואס טייטש עס גיסט זיך וואסער פון אלע זייטן, ער גיסט עס נישט אויף מרבץ צו זיין, ער גיסט צו וואשן די הענט, די פנים, די פיס, און אזוי ווערט די שטוב ממילא מרובץ, וואס ביי אזא אופן זאגט די ברייתא אז ס'איז א גוטע פאטענט מען מעג דאס טון, יעצט נארמאל ביי דבר שאינו מתכוון טאר מען נישט מאכן אזעלכע הערמות, מען טאר נישט מאכן אזעלכע שטיקעס, נאר וואס דען, דא די שטויב איז געווען ממש א זאך וואס פלעגט שטערן פאר מענטשן, ובנוסף צו דעם די חשש פון גומות, האבן מיר דאך געזעהן אז די חכמים האלטן אז ס'איז נישט קיין פסיק רישא, ס'מוז נישט זיין ס'וועט געשעהן, און במילא איז א ווייטע חשש, און פארדעם זאגט די ברייתא האבן די חכמים מתיר געווען צו מאכן דעם שטיק, עכ"פ, פרעגט ער דא, צי מר קשישא בריה דרבא פרעגט פון רב אשי, צי רבא תוספאה פרעגט פון רבינא, פארוואס טוסטו נישט דעם פאטענט? אמר ליה, האט ער געענטפערט לאו אדעתאי, כ'האב נישט געדענקט דעם היתר ווי רשי זאגט אין איין פשט, א צווייטע פשט זאגט רשי ער האלט נישט פונעם היתר, עכ"פ, זאגט די גמרא ווייטער, תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אישה חכמה, א פרוי וואס איז א ווייב פון א תלמיד חכם, אדער א טאכטער פון א תלמיד חכם, וואס הערט פון די עצה, איז מרבצת ביתה בשבת, האט אן אופן א פאטענט וואס זי קען מרבץ זיין דעם שטוב שבת, פארוואס מיט דעם וואס זי וואשט זיך די הענט די פנים די פיס, און אטאמאטיש געשען דעם ריבוץ אליין, זאגט די גמרא, אבער והאידנא, יעצט היינטיגע צייטן, דסבירא לן כר' שמעון, וואס אונז פסק'ן סיי ווי סיי ווי ר' שמעון אז דבר שאינו מתכוון איז מותר, אויב אזוי איז שרי אפילו לכתחילה, מעג מען אפילו לכתחילה מרבץ זיין דעם שטוב, ווייל נאכאמאל, ס'איז נישט קיין פסיק רישא, און ס'איז סך הכל א דבר שאינו מתכוון, איז לויט רבי יהודה איז דבר שאינו מתכוון איז אסור מדרבנן, אבער לויט רבי שמעון איז מותר לכתחילה און אז אונז פסק'ן ווי רבי שמעון, מעג מען מרבץ זיין א שטוב. זאגט די הייליגע משנה, התולש מעציץ נקוב חייב, וואס טייטש אזוי? די דין איז אז מ'טאר נישט תולש זיין שבת, א זאך וואס וואקסט, טאר מען נישט תולש זיין, מען טאר עס נישט אפרייסן פונעם געוויקס, יעצט דאס איז נאר ביי א זאך וואס איז מחובר לקרקע, א זאך וואס איז נישט מחובר לקרקע, א פלענט, א זאך וואס וואקסט אין א כלי אין א כלי חרס אין א עציץ, איז די דין אז מען מעג תולש זיין פון דעם, און אויף דעם זאגט אונז די משנה, אז טאמער די עציץ, די כלי וואס ס'וואקסט דארט א געוויקס, טאמער ס'איז נקוב, ס'איז דא א לאך אין דעם, און ווי רשי לערנט די לאך מוז נישט זיין דווקא פון אונטן, אפילו די לאך איז פון די זייט, איז פשט אז דער עציץ איז יונק פון די כח פון די ערד, און במילא דער יניקה, דאס דער כח וואס דער עציץ איז יונק פון ערד גיבט צו א דין כאילו ס'וואקסט אויפן ערד, כאילו ס'מחובר לקרקע, און במילא איינער וואס איז תולש פון דעם איז חייב, אבער זאגט די משנה ושאינו נקוב, טאמער ס'נישט דא קיין לאך אין דעם, פטור, איז ער פטור, ווייל ס'איז נישט קיין תולש ס'נישט מחובר לקרקע, זאגט אבער די משנה, ור' שמעון פוטר בזה ובזה, ר' שמעון פטר'ט, סיי ביי עציץ נקוב, סיי ביי עציץ שאינו נקוב, ווייל ר' שמעון האלט אז אפילו א כלי א עציץ האט א לאך אין דעם, האט עס נאך אלץ א דין פון א כלי, איך קוק עס נאך אלץ נישט אן מחובר לקרקע, ווי לאנג ס'ווערט נישט אינגאנצן בטל די תורת כלי פון דעם עציץ, אזוי ווי מ'עט זען אין די גמרא בהמשך הסוגיא, זאגט די הייליגע גמרא, רמי ליה אביי לרבא. האט אביי א קשיא געפרעגט פון רבא, ואמרי לה, ס'דא וואס זאגן אז רב חייא בר רב לרב, אז רב חייא בר רב האט א קשיא געפרעגט צו רב, תנן, ביי אונזער משנה האמיר געזען, ר' שמעון פוטר בזה ובזה, וואס טייטש ר' שמעון פוטר בזה ובזה? האמיר מסביר געווען אז ר' שמעון פטר'ט סיי ביי א תולש פון א עציץ נקוב, און סיי ביי א תולש פון א עציץ שאינו נקוב, יעצט לכאורה, פארוואס דארף ר' שמעון זאגן פוטר בזה ובזה? ס'וואלט געקענט שטיין אין די משנה אז ר' שמעון פטר'ט ביי א עציץ נקוב, ביי א עציץ שאינו נקוב פטר'ן דאך די חכמים אויך. נאר וואס דען? אלמא, זעהן מיר פון די לשון אז נקוב לר' שמעון כשאינו נקוב משוי ליה, אז ר' שמעון וויל דא משווה זיין און פארגלייכן א עציץ נקוב צו א עציץ שאינו נקוב, אז זענען די זעלבע ביי אלע דינים, איינס איז פונקט די זעלבע ווי די אנדערע, ביי אלע הלכות, און אויף דעם פרעגט די גמרא א קשיא ורמינהי, כ'על דיר א סתירה פרעגן, שטייט אין א ברייתא ר' שמעון אומר, ר' שמעון האט געזאגט אז אין בין נקוב לשאינו נקוב אלא להכשיר זרעים בלבד, אז די חילוק צווישן א עציץ נקוב און א עציץ שאינו נקוב איז טאקע נישטא קיין שום חילוק, אבער איין חילוק איז יא דא, וואסערע חילוק? די חילוק פון להכשיר זרעים, איז פאר מ'וועט מסביר זיין להכשיר זרעים, קודם לאמיר פארשטיין די קשיא, די קשיא איז אז מ'זעט דא קלאר אז ר' שמעון זאגט ס'איז יא דא א חילוק צווישן א עציץ נקוב און א עציץ שאינו נקוב, די חילוק פון להכשיר זרעים, און במילא פרעגט די גמרא, א סתירה אז ביי אונזער משנה איז משמע אז ס'איז נישטא קיין שום חילוק, ווייל ביי אונזער משנה שטייט אז ר' שמעון פוטר בזה בזה, וואס פון די לשון איז משמע אז זיי האבן די זעלבע דינים איבעראל. יעצט, וואס טייטש אז ר' שמעון איז מודה להכשיר זרעים איז דא א חילוק צווישן א עציץ נוקב און א עציץ שאינו נוקב? איז להכשיר זרעים איז טייטש אזוי, זרעים, זאכן וואס וואקסן, אונז ווייס מיר דאך אז א יעדע מאכל קען מקבל זיין טומאה, אבער נאר נאכדעם וואס ס'איז מוכשר לקבל טומאה, ס'דארף צורירן איינע פון די ז' משקאות, י"ד שח"ט ד"ם, טאמער ס'רירט צו איינע פון די ז' משקאות נאר נאכדעם קען עס טמא ווערן שטייט קלאר אין פסוק, טאמער ס'איז נישט מוכשר לקבל טומאה, וואס טייטש ווען א געוויקס איז נאך מחובר לקרקע? וואס דעמאלטס אפילו ס'ווערט נאס פון די ז' משקאות ווערט עס נישט מוכשר לקבל טומאה במילא קען עס נישט טמא ווערן, יעצט דא זאגט ר' שמעון דא א חילוק צווישן א עציץ נקוב און א עציץ שאינו נקוב, ווייל א עציץ נקוב, אפילו אונז ווייס מיר און אונז זעהן מיר אז ר' שמעון האלט אז א עציץ נקוב האט נישט קיין דין אז ס'איז מחובר לקרקע, פון דעס וועגן לגבי הכשר זרעים, לגבי דעם אז מ'זאל זאגן אז ס'הייסט מחובר לקרקע אז ס'קען נישט ווערן מוכשר לקבל טומאה, לגבי דעם איז ר' שמעון מודה אז ס'הייסט מחובר לקרקע אז ס'דא א לאך אינעם עציץ, און ס'קען נישט ווערן מוכשר לקבל טומאה. פארוואס טאקע? עמיר שוין זעהן אין די גמרא, ווייל מען לערנט עס ארויס פון א פסוק. אבער על כל פנים צוריק צו אונזער סוגיא איז לכאורה א סתירה פון די ברייתא און אונזער משנה. אמר ליה, ענטפערט רבא אדער רב, צו אביי, אדער צו רב חייא בר רב, ענטפערן זיי, אז לכל מילי רב שמעון כתלוש משוי ליה. אז אוודאי שטימט די לשון פון אונזער משנה, דאס וואס ר' שמעון זאגט ר' שמעון פוטר בזה בזה איז ווייל אין הכי נמי א עציץ נקוב און א עציץ שאינו נקוב האבן די זעלבע דין ביי אסאך אסאך דינים, כמעט ביי אלע דינים טאקע, און ווי רש"י איז מסביר איז דא אסאך דינים וואס דאס איז נוגע, למשל לענין שבת קודם כל, ביי אונזער סוגיא אז א עציץ נקוב הייסט אויך כאילו ס'איז תלוש מן הקרקע, די זעלבע זאך לעניין א קנין, האלט ר' שמעון אז א עציץ נקוב הייסט ווי א מטלטלין מען קען עס קונה זיין במשיכה, און די זעלבע זאך זאגט רש"י לעניין א פרוזבול אז מען טאר נישט שרייבן א פרוזבול נאר טאמער די לוה האט א שטיקל קרקע, דאס הייסט נישט קיין קרקע, וואס טייטש איבעראל האלט טאקע ר' שמעון אז א עציץ נקוב האט א דין ווי א עציץ שאינו נקוב, נאר דא איז אנדערש ווייל ושאני לעניין טומאה די התורה ריבתה טהרה אצל זרעים, די תורה האט מרבה געווען ביי זרעים שטייט אין פסוק שנאמר על כל זרע זרוע אשר יזרע, וואס אשר יזרע איז איבעריג, וואס פון דעם לערנט מען ארויס אז זרעים קענען נאר מקבל זיין טומאה, זיי קענען נאר ווערן מוכשר לקבל טומאה טאמער ס'איז א בחינה פון אשר יזרע אז מען קען עס איינפלאנצן, טאמער ס'איז אבער נישט די דרך עס איינצופלאנצן, וואס טייטש נאך אפילו אביסל מחובר לקרקע, למשל ביי א עציץ נקוב טאקע, וואס אפילו ר' שמעון האלט בדרך א עציץ נקוב קוק איך נישט אן מחובר לקרקע, דא וואס שטייט אשר יזרע קוק איך עס יא אן אז ס'איז מחובר לקרקע במילא דא איז טאקע אנדערש, אבער איבעראל שטימט טאקע די לשון פון פוטר בזה ובזה. זאגט די גמרא בעא מיניה ההוא סבא מרב זירא, האט ההוא סבא עפעס א זקן האט א שאלה געפרעגט פון רב זירא, שורש כנגד נקב מה לי אמר ר' שמעון, וואס וועט זיין די דין? לויט ר' שמעון וואס מ'האט געזעהן ר' שמעון האלט א עציץ נקוב איז גארנישט ווערט כ'קוק עס אן ווי אינו נקוב, אבער וואס וועט זיין די דין פרעגט ער, טאמער די שורש פון דעם געוויקס וואס וואקסט דא, יעדע געוויקס האט דאך א שורש, טאמער די שורש איז ממש לעבן די לאך, וואס איז דעמאלטס די דין? יעצט וואס מיינט ער דא צו פרעגן? איז די שאלה וואס ער פרעגט איז אזוי. אונז וועמיר שוין זעהן אין די המשך הסוגיא אז ס'איז דא בעצם צוויי נקודות וואס מ'דארף שוקל זיין לגבי א עציץ נקוב און א עציץ שאינו נקוב, די צוויי נקודות זענען אזוי, קודם כל איז דא די נקודה פון יניקה, די נקודה פון יניקה איז, די שאלה איז צו די זאך וואס וואקסט דא איז יונק פון די ערד צו נישט, דאס איז א טעכנישע שאלה, מען קען אפילו זאגן ס'איז א סייענטיפיק שאלה, א שאלה מדעית, צו ס'איז יונק צו נישט, דאס איז. איין שאלה, שפעטער איז דא נאך א שאלה, די צווייטע שאלה איז א לומדישע שאלה, לאמיר שוין זאגן ס'איז יונק צו ס'איז נישט יונק, די שאלה דא איז צו די כלי, וואס די געוויקס ליגט זיך דאך אין א כלי, די שאלה איז צו די כלי איז מפסיק צווישן די געוויקס און די ערד, וואס טייטש אפילו קען זיין כ'וועל טאקע זאגן אז ס'איז יונק פון די ערד, אבער קען זיין היות עס ליגט אין א כלי, און ר' שמעון זאגט אז א עציץ נקוב קוק איך אן ווי א כלי וואס איז מפסיק אפילו ס'איז דא א לאך, איז אפילו ס'איז יונק, די כלי געט עס א לומדישע דין פאר זיך, און פאר דעם הייסט עס תלוש עס גייט מיך נישט אן צו ס'יונק צו נישט, און דאס פרעגט דא בעצם די ההוא סבא פון רב זירא, צו ווען די שורש איז קעגן די לאך, צו זאג איך אז פון איין זייט איז עס לכאורה יונק פון די ערד, און במילא זאל איך עס אפשר אנקוקן ווי א מחובר, אדער אפשר ניין, דא העט רבי שמעון אויך האלטן אז ס'גייט מיך נישט אן צו ס'יונק צו נישט, די עציץ נקוב קוק איך אן ווי א כלי וואס די כלי איז מפסיק צווישן די געוויקס אינעם כלי און די ערד, און במילא אפילו ס'איז יונק קוק איך עס נאך אלץ אן ווי א תלוש מן הקרקע.

אז טאמער די כלי איז טמא איז די לאך מטהר די כלי, ווייל די דין איז דאך אז א כלי וואס איז טמא טאמער עס ווערט אויס כלי ווערט עס טהור, און במילא זאגט רב זירא אז אפילו רב שמעון העט מודה זיין אז טאמער כ'האב א עציץ וואס די עציץ האט אזא מין גרויסע לאך אז ס'איז מבטל די תורת כלי פון די עציץ, ביי אזא אופן העט רב שמעון אויך העט מודה זיין אז דאס הייסט מחובר לקרקע, אזוי האט רב זירא פארגעלערנט, אמר ליה האט די ההוא סבא געזאגט צו רב זירא, השתא שורש כנגד נקב בעאי מינך, ולא אמרת לי ולא מידי, איך האב דיר געפרעגט א שאלה לגבי א שורש וואס איז לעבן א לעכל פון א עציץ, און דו האסט מיר נישט געהאט צו ענטפערן, איז ניקב בכדי טהרתו מיבעיא, איז אזא ביי אזא זאך זאגסטו מיט אזא פשטות אז טאמער איז דא אזא מין גרויסע לאך, מוז זיין אז ר' שמעון איז מודה אז ס'איז מחובר לקרקע, ווי קענסטו אזוי זאגן, און ווי רש"י איז מסביר די קשיא פונעם זקן, אז פשט איז אזוי, די זקן זאגט דא פאר רב זירא, אז דו זאגסט מיט א פשטות אז טאמער די כלי האט נישט קיין דין פון א כלי, וואס טייטש די כלי האט אזא מין גרויסע לאך אז ס'איז טהור טאמער ס'איז געווען טמא, זאגסטו אז אלעמאל איז רבי שמעון מודה ביי אזא ציור אז ס'הייסט מחובר לקרקע, פשט איז אז דו האלטסט אז אפילו אז די שורש איז נישט יונק פונעם קרקע, למשל, ס'עט זיין א כלי א עציץ, וואס די שורש גייט דאך אויף אראפצוועגס, און אין די זייט פון די כלי איז דא א ריזיגע לאך וואס איז מבטל די נאמען פון כלי פון דעם ס'טייטש ס'ווערט טהור יעצט זאגסטו אז ר' שמעון איז מודה ביי אזא ציור אז היות וואס די כלי האט נישט קיין דין פון א כלי מער הייסט דאס מחובר לקרקע פשט אז ס'איז אינגאנצן לומדיש ס'האט גארנישט צוטון מיט טעכניש ס'האט גארנישט צו טון מיט צו ס'איז יונק צו נישט, ס'איז אינגאנצן לומד'יש אז ס'האט נישט קיין נאמען פון א כלי, הייסט עס מחובר לקרקע. און אויף דעם פרעגט דער זקן אז ס'איז אסאך מער מסתבר צו זאגן אז די סיבה וואס איז מחשיב א זאך מחובר לקרקע צו נישט איז די יניקה, וואס טייטש די בעל בתי'שע חלק שבו, ווי איידער צו זאגן אז די לומד'ישע חלק איז דאס וואס איז עס מחשיב מחובר לקרקע צו נישט. און במילא זאגט ער טאמער דו האסט געהאט א ספק ווען איך האב דיר געפרעגט צו ביי א ציור וואס ס'איז טאקע יונק אבער ס'איז דא דא א לומד'ישע כלי, צו ס'הייסט מחובר לקרקע לויט ר' שמעון צו נישט האסט נישט געהאט צו ענטפערן, איז וויאזוי קענסטו זאגן מיט אזא גראדע פשטות אז טאמער די לומדישע כלי איז מער נישט דא אפילו ס'איז נישט יונק הייסט עס מחובר לקרקע? די סברא זאגט פארקערט. אמר אביי, זאגט אביי, אביי פארענטפערט דא רב זירא, ואי איתמר להא דרב זירא הכי דאיתמר, זאגט אביי לאמיר דען מסביר זיין וואס רב זירא האט געמיינט, ומודה ר' שמעון שאם ניקב למטה מרביעית. וואס טייטש אזוי? בעצם אונז האמיר געזאגט. אז טאמער א כלי האט א לאך אין דעם, איז טאמער ס'איז גענוג א גרויסע לאך, וואס מ'עט באלד זען אין גמרא ווי גרויס די לאך זאל זיין, אבער בפשטות נארמאל א כלי איז די שיעור פון די לאך איז כמוציא זיתים, טאמער פון די לאך קען מען אריבערשטופן א זית, איז דאס גענוג א גרויסע לאך וואס איז מבטל די נאמען פון א כלי, און אזא סארט כלי ווערט טהור טאמער ס'איז געווען טמא. איז ביי אזא סארט כלי, לאמיר זאגן מ'רעדט נישט יעצט פון א עציץ, לאמיר רעדן פון סתם א כלי, א מענטש האט א כלי, ס'דא אין דעם א לאך כמוציא זיתים, ווערט עס טהור, אבער ס'דא דא א תנאי, מ'קען עס נאך צוריק מאכן א כלי, מ'קען עס נאך צוריק געבן א דין פון א כלי, וויאזוי? טאמער א מענטש וועט עס יעצט מייחד זיין לגיסטרא, לגיסטרא דאס איז טייטש, וואס איז טאמער איינער האט א צובראכענע כלי, ס'הייבט אן ארויסרינען פון דעם וואסער, איז וואס טוט מען שנעל? מ'לייגט א כלי אונטער דעם, די כלי וואס מ'לייגט אונטער דעם דאס הייסט א גיסטרא, וואס טייטש אפילו אז א מענטש וועט האבן א כלי מיט א לאך, טאמער די לאך איז לאמיר זאגן אויבן, די לאך איז פון די זייט אויף די אויבערשטע חלק פון די כלי, איז אין הכי נמי, די כלי איז מער נישט ראוי צו טון מיט דעם וואס מ'האט געקענט טון מיט דעם ביז יעצט, און פארדעם ווערט עס טאקע טהור, אבער טאמער די מענטש וועט יעצט מייחד זיין פאר א גיסטערע, וואס טייטש ער גייט יעצט נוצן די כלי, אז טאמער ס'וועט זיין א לאך אין א צווייטע כלי עט ער נעמען די כלי און עס יעצט אונטערלייגן, דעמאלטס זאגט מען אז היות וואס די כלי קען נאך זיין א גיסטערע און די מענטש האט עס ספעציעל מייחד געווען אויף א גיסטערע, איז עס שוין צוריק מקבל טומאה. יעצט דאס איז נאר ווען די לאך וואס איז געשען דא אין דעם כלי איז אויף די אויבערשטע חלק פון דעם כלי, אבער וואס איז טאמער די לאך איז אויף די אונטערשטע חלק פון דעם כלי, אויף די וואנט ממש נאנט אונטן, וואס טייטש ס'איז נאנט אונטן, אז די כלי קען שוין נישט האלטן א רביעית, ווייל טאמער די לאך איז אויבן, איז קען מען נאך אריינלייגן א רביעית וואסער, ס'עט נישט ארויסרינען, טאמער מ'עט לייגן מער, מ'עט אנפילן די כלי העכער און העכער, עט די וואסער אנהייבן ארויסרינען פון די לאך, אבער טאמער די לאך איז אונטן אז די כלי קען שוין קיין רביעית נישט האלטן, דעמאלטס איז שוין אויך נישט דא די זאך וואס הייסט גיסטערע, וואס טייטש דעמאלטס איז נישט דא קיין שום אופן אין די וועלט מען זאל קענען צוריק מייחד זיין די כלי אויף א כלי, און די כלי בלייבט טהור אלעמאל. ס'טייטש איז אינגאנצן בטל מתורת כלי, און במילא זאגט אביי אזוי. זאגט אביי אז רב זיירא, ווען רב זיירא האט געזאגט אז רבי שמעון איז מודה אז טאמער א כלי איז דורכגעלעכערט און ס'איז בטל מתורת כלי, אז דאס הייסט מחובר לקרקע, האט ער נישט געמיינט צו זאגן יעדע לאך אין יעדע כלי. נאר וואס דען, ער האט געמיינט א כלי וואס האט א לאך אונטן אז ס'קען מער נישט האלטן א רביעית, וואס אזא סארט כלי איז אזוי מין בטל מתורת כלי, ס'איז אזא מין שטארקע לומדות, וואס איז מבטל מתורת כלי, אז איך קוק עס שוין אזוי מער נישט אן ווי א כלי, אז איך קוק עס אן ממש ווי א שטיקל קרקע אליין, איך קוק אן די ערד וואס ליגט דא אינעווייניג קוק איך אן ממש ווי א שטיק קרקע, און במילא זאגט אביי דארט, עט רבי שמעון מודה זיין, אז ס'הייסט מחובר לקרקע, ס'האט נישט צוטון מיט יניקה, וואס טייטש אפילו ס'איז טאקע אינגאנצן נישט יונק, ס'איז נישט דא דא קיין שום יניקה, אבער ווי נישט ווי טאמער ס'אזא מין שטארקע לומדישע ביטול מתורת כלי, דארט עט שוין די זקן אויכעט פארשטיין אז דאס הייסט נישט קיין כלי, און אלעס וואס ליגט אינעווייניג הייסט ממש ווי א שטיקל קרקע, און במילא עט ר' שמעון אוודאי מודה זיין אז דאס הייסט מחובר לקרקע און טאמער איינער עט תולש זיין פון דעם שבת עט ער עובר זיין אויף תולש. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, חמש מידות בכלי חרס, אין א כלי חרס איז דא פינף מיני לעכער, איז אזוי, די ערשטע מין לאך איז ניקב כמוציא משקה, טאמער ס'איז דא א לעכל וואס איז א קליינע לעכל, אז וואסער קען ארויסרינען פון די לאך, אבער וואסער קען נישט אריינרינען פון די לאך. ס'טייטש דא אמאל אז ס'דא א לאך אין א כלי, טאמער כ'פיל עס אן מיט וואסער, די וואסער רינט ארויס צוביסלעך, ס'טראפט ארויס. אבער טאמער כ'גיי יעצט נעמען די כלי, כ'וועל עס אריינלייגן לאמיר זאגן אין א וואנע, און די וואסער וועט נישט אריינגיין, ס'איז נישט גענוג א גרויסע לאך. איז ווען ס'איז אזא סארט כלי, דאס ווערט אפגערופן ניקב כמוציא משקה, איז די דין איז, טהור מלטמא גיסטרא, וואס טייטש, טאמער א גיסטרא, וואס מ'האט פריערט געזען אז א כלי וואס האט געקריגן א לאך, קען נאך צוריק ווערן א כלי טאמער כ'מאך עס א גיסטערע. יעצט טאמער די גיסטערע קריגט אזא קליינע לעכל וואס הייסט ניקב כמוציא משקה, ווערט עס אויס גיסטערע, ובמילא ווערט עס שוין טהור פון דעם אויכעט. און דא מוז נישט זיין אז די לעכל איז פון אונטן. די נקודה איז אז א גיסטערע איז א כלי וואס מען נוצט אויף צו ראטעווען אנדערע משקאות וואס גיסן זיך פון אנדערע כלים, און די גיסטערע איז זעהר א האקעלע זאך, טאמער ס'איז דא די קלענסטע לעכל אין דעם נוצט מען עס שוין מער נישט, און במילא אפילו א קליינע לעכל מאכט עס אויס כלי ס'איז עס מטהר, אבער ועדיין כלי לקדש בו מי חטאת, ס'הייסט אבער נאך אלץ א כלי לקדש מי חטאת, וואס טייטש טאמער ס'איז דא אזא קליינע לעכל אין א געהעריגע כלי, נישט אין א גיסטרא אין א נארמאלע גאנצע כלי, דעמאלטס אזא קליין לעכל ניקב כמוציא משקה מאכט נישט די כלי אויס כלי, למשל ביי מי חטאת, ווען מען וויל אנפילן מי חטאת וואס דאס איז די וואסער פון די פרה אדומה דארט שטייט מים חיים אל כלי, מען דארף האבן א כלי, איז אזא כלי וואס האט אזא קליינע לעכל ניקב כמוציא משקה הייסט נאך אלץ א כלי, און ממילא איז עס כשר אויף מי חטאת, און פארשטייט זיך ס'איז נאך מקבל טומאה ס'הייסט א כלי לכל דבר, דאס איז די ערשטע מין לעכל. שפעטער איז דא א גרעסערע לעכל, ניקב ככונס משקה, דא נישט נאר וואסער גייט ארויס, נאר וואסער קען שוין אויך אריין גיין, דא איז די דין אז טהור מלקדש בו מי חטאת, וואס טייטש אויף מי חטאת קען מען דאס מער נישט ניצן, ווייל ביי מי חטאת דארף מען האבן א חשוב'ע כלי, דאס הייסט מער נישט קיין כלי, נאך מער, יעדע כלי וואס איז עומד למשקין, א א גלעזל וואס איז געמאכט צו טרינקען, טאמער ס'איז דא א לעכל פון ככונס משקה ווערט עס אויס כלי, א כלי וואס איז געמאכט צו עסן דארף א גרעסערע לעכל וועט מען באלד זעהן, אבער א כלי וואס איז געמאכט צו טרינקען ווערט בטל מיט אזא לאך שוין, און במילא די אויף מי חטאת קען מען שוין נישט ניצן אזא כלי, אבער ועדיין כלי להכשיר בו זרעים, וואס טייטש אונז האבן מיר דאך געזען, לויט די חכמים, א עציץ נקוב קוק איך אן ווי א מחובר לקרקע, און עפעס וואס וואקסט דערין קען נישט ווערן מוכשר לקבל טומאה, איז די לעכל איז נישט גענוג א לעכל זאל הייסן א עציץ נקוב, ס'איז א קליינטשיגע לעכל, און במילא טאמער איינער וועט האבן א עציץ מיט א לעכל ככונס משקה, און ס'וועט ליגן אויף די ערד, הייסט עס נאכנישט כאילו ס'איז מחובר לקרקע, און במילא קוק איך עס אן ווי א תלוש, און אלעס וואס וואקסט דערין קען ווערן מוכשר לקבל טומאה. אפילו לויט די חכמים איז דאס איז די צווייטע שיעור פון א לעכל, שפעטער איז דא א דריטע מין לעכל, ניקב כשורש קטן, ס'איז שוין גענוג א לאך אז א שורש פון עפעס א געוויקס קען שוין אריבער גיין דארט, וואס דאס איז שוין גרעסער ווי ככונס משקה, דעמאלטס איז די דין אז טהור מלהכשיר בו זרעים, טאמער מ'פלאנצט איין זרעים אין דעם, הייסט עס שוין מחובר לקרקע, און די זרעים קענען שוין נישט ווערן מוכשר לקבל טומאה, אבער, ועדיין כלי הוא, לקבל בו זיתים, היות וואס מ'קען נאך אריינלייגן אין דעם זיתים, און ממילא קען עס נאך מקבל זיין טומאה, ווייל א כלי וואס איז געמאכט פאר אוכלין, איז די שיעור ווי מ'וועט באלד זעהן, ס'דארף זיין גענוג א גרויסע לאך אז א זית זאל קענען אריבערגיין דערין, און במילא דא א זית קען נאך נישט אריבער, און במילא טמא קען עס נאך ווערן, אבער, זאגט רבא, די פערדע שיעור, ניקב כמוציא זיתים, טאמער ס'איז שוין דא א לעכל וואס א זית קען אויך אריבער גיין, דעמאלטס טהור מלקבל בו זיתים, וואס טייטש בדרך כלל, יעדע כלי זאגט מען אזוי, אז טאמער ס'איז שוין דא אזא גרויסע לעכל, ווערט עס טהור, טאמער ס'איז געווען טמא איז עס טהור געווארן, ס'איז געווארן אויס כלי, חוץ ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים, ווי רש"י לערנט טאמער דער מענטש וועט יעצט גיין און מייחד זיין די כלי אויף רימונים, וואס רימונים קען נישט אריבער גיין א לאך פון זיתים, דעמאלטס, ווערט עס צוריק א כלי און זי קען ווייטער מקבל זיין טומאה, שפעטער איז דא א פיפטע שיעור וואס דאס איז די גרעסטע, ניקב כמוציא רימונים, ס'קען שוין אדורך גיין א רימון דא דורכן לאך, טהור מכלום, איז עס טהור פאר אלעמען, ס'קען שוין נישט טמא ווערן, וואס טייטש אפילו ער וועט וועלן אריין לייגן ממש גאר א גרויסע זאך דערין, איז זאג איך נישט ס'ווערט צוריק א כלי, נאר ברגע ס'איז דא א לאך ניקב כמוציא רימונים איז עס ממש אויס כלי ס'איז טהור פון אלעמען, און רש"י לייגט צו אבער טאמער דער מענטש וועט עס מייחד זיין אויף א גיסטרא, ווי מיר האבן געזען דעמאלטס קען עס צוריק ווערן א כלי, וואס איז מקבל טומאה חוץ טאמער ס'וועט געשען אין אים אפילו א קליינע לעכל דעמאלטס ווערט עס אויך אויס גיסטרא און ס'איז שוין אינגאנצן טהור. זאגט יעצט אבער רבא, ואם הוקף צמיד פתיל עד שיפחת רובו, ס'טייטש ס'דא נאך א שיעור, דער שיעור איז די דין איז טאמער א מענטש שטארבט אין א הויז ס'דא א טמא מת אין א הויז איז אלעס וואס ליגט אונטער די אוהל ווערט טמא, אבער שטייט אין פסוק אז א כלי חרס וואס איז פארמאכט, ס'מוקף צמיד פתיל עליו, ס'איז פארהאקט מיט א שטאפער, איז אלעס וואס ליגט אין כלי חרס ווערט נישט טמא מיט די טומאת אוהל, אויף דעם זאגט רבא אז אפילו די כלי חרס האט א ריזיגע לאך אין דעם, אבער ווילאנג ס'איז נישט רוב כלי חרס צוהאקט, וואס טייטש ווילאנג ס'פעלט נישט רוב פון די כלי חרס, הייסט עס נאך אלץ א כלי חרס וואס איז מציל פון די טומאת המת און וואס ס'ליגט אינעווייניג בלייבט טהור, פארוואס? ווייל די טומאה האט נישט צוטון מיט א נקב, די טומאה גייט נישט אריין דורך א נקב, נאר דורך א פתח, ס'טייטש נאר טאמער ס'איז אויפגעדעקט, און ממילא אויפגעדעקט הייסט עס נאר טאמער רוב כלי פעלט. אזוי האלט רבא דאס זענען אלע שיעורים פון לעכער. אמר רב אסי, רב אסי קריגט זיך, און רב אסי זאגט, שמעתי כלי חרס שיעורו כמוציא רימון, וואס טייטש רב אסי זאגט איך האב געהערט אז די שיעור פון א כלי חרס כדי די טומאה זאל אוועקגיין פון דעם איז דארף זיין אזא מין גרויסע לאך ווי כמוציא רימון, ס'טייטש אנדערש ווי רבא לכאורה קריגט זיך אויף רבא ווייל רבא האט געזאגט אז די שיעור איז כמוציא זית בדרך כלל, און די אלע אנדערע שיעורים, זאגט רב אסי די שיעור איז אלעמאל גלייך כמוציא רימון, ווייניגער פון דעם נישט. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו רב אסי קען זיין האסט נישט גוט געהערט, שמא לא שמעת, אלא במוקף צמיד פתיל, קען זיין לגבי מוקף צמיד פתיל האסטו געהערט אז טאמער ס'דא א כלי חרס אין א שטוב צוזאמען מיט א מת, וואס אין די כלי חרס איז דא א לאך אזוי גרויס ווי א רימון, דעמאלטס גייט די טומאה אריין, אבער נישט פשט אז יעדע כלי דארף האבן אזא גרויסע לאך כדי זאל ווערן אויס כלי, פרעגט די גמרא וואס זאגט רבא דא, כ'שטיי נישט, רבא האט דאך יעצט געזאגט אז די שיעור פון הוקף צמיד פתיל דארף זיין עד שיפחת רובו, יעצט פלוצלינג זאגסטו כמוציא רימון, והא רבא הוא דאמר מוקף צמיד פתיל עד שיפחת רובו, ענטפערט די גמרא לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, הא ברברבי הא בזוטרי, ביי א ריזיגע כלי ביי א גרויסע כלי, דעמאלטס איז אוודאי די שיעור עד שיפחת רובו, ביז ס'פעלט רוב, אבער ביי א קליינע כלי, דעמאלטס קען זיין רבא אויך מודה אז די שיעור איז כמוציא רימון, און ווי געוויסע מפרשים ווילן זאגן, ווייל ביי א קליינע שיעור איז די שיעור פון כמוציא רימון איז טאקע רוב כלי, און ממילא איז נישט קיין סתירה על כל פנים רבא זאגט צו רב אסי אז ס'מוז נישט זיין דאס וואס דו האסט געהערט קריגט זיך מיט דאס וואס איך האב געזאגט, זאגט יעצט די גמרא, אמר רב אסי האט רב אסי געזאגט, שונין. ס'טייטש, געוויסע אמוראים האבן פארגעלערנט א ברייתא, כלי חרס שיעורו בכונס משקה, וואס טייטש ביי א כלי חרס, די קלענסטע שיעור, די קלענסטע לעכל וואס איז דא ביי א כלי חרס וואס הייבט עס אן מבטל צו זיין מתורת כלי, איז די שיעור פון כונס משקה, וואס דאס איז געווען די צווייטע שיעור פון רבא, אז טאמער ס'איז דא גענוג א לאך פון כונס משקה, איז שוין די כלי נישט ראוי אויף מי חטאת, ולא אמרו מוציא משקה, די קלענערע שיעור, וואס דאס איז די ערשטע שיעור פון רבא, וואס דאס איז מוציא משקה, דאס איז אזא מין קליינע לאך וואס איז אינגאנצן נישט מבטל נאמען פון א כלי נאר אויף איין זאך, אלא לענין גיסטרא בלבד, פאר א גיסטרא וואס האט אזא קליין לעכל דעמאלטס דאס זאגט מען אז די שיעור פון מוציא משקה איז עס שוין מבטל מתורת כלי, מאי טעמא? די גמרא יעצט מסביר וואס איז טאקע די טעם אז א גיסטרא ווערט אויס גיסטרא מיט אזא קליינע לעכל, אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן, לפי שאין אומרים הבא גיסטרא לגיסטרא, ווייל בדרך כלל א כלי האט א קליין לעכל, איז אלעמאל קען מען ברענגען א אנדערע כלי זאל מען לייגן אונטער דעם, אזוי קען מען עס מ ד מען קען נאך אלץ נוצן די כלי, אבער א גיסטרא וואס האט א קליינע לעכל וואס מען ברענגט נישט קיין גיסטרא פאר א גיסטרא, און ממילא ביי א גיסטרא איז מען שוין מקפיד אפילו אויף די קלענסטע לעכל, פארדעם די קלענסטע לעכל, די שיעור פון מוציא משקה, איז נאר א לאך וואס איז מבטל די תורת כלי פון א גיסטרא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר עולא, האט עולא געזאגט, אונז האמיר דאך געזען אז רבא האט געזאגט, וואס איז די שיעור, לויט די חכמים, וואס מאכט א עציץ זאל הייסן א עציץ נקוב, האמיר געזען כשורש קטן, טאמער איז דא א לעכל ווי א שורש קטן, דעמאלטס הייסט עס שוין א עציץ נקוב, אז די געוויקסן וואס וואקסן אין דעם ווערן מער נישט מוכשר לקבל טומאה, אויף דעם זאגט עולא, אז ס'איז דא א אמורא וואס קריגט זיך אויף דעם, אמר עולא, פליגי בה תרי אמוראי במערבא, רבי יוסי ברבי אבין ורבי יוסי בר זבדא, חד אמר כמוציא רימון וחד אמר כשורש קטן, איינער זאגט טאקע ווי רבא אז די שיעור איז כשורש קטן, און די אנדערע זאגט ניין, אז די שיעור פון א לעכל אין א עציץ, כדי עס זאל הייסן מחובר לקרקע, כדי די געוויקס אינעווייניג זאל נישט זיין מוכשר לקבל טומאה, איז כמוציא רימון אויכעט, וסימניך ווילסט א סימן? אחד המרבה ואחד הממעיט, אונז האמער דאך די כלל אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים, איז דא האמער אויך א סימן איינער האט אנגעכאפט די גרעסטע שיעור, און איינער האט אנגעכאפט די קלענסטע שיעור, און ווי רש"י איז מסביר, די גרעסטע שיעור דאס איז כמוציא רימון דאס איז די גרעסטע שיעור וואס רבא האט אויסגערעכנט, און די קלענסטע שיעור איז אזוי, די ערשטע צוויי שיעורים וואס רבא האט געזאגט כונס משקה און מוציא משקה, דאס האט דאך נישט קיין שייכות צו א כלי וואס וואקסט אין דעם א געוויקס צו א עציץ נקוב, ווייל ווייניגער ווי א שורש קטן וואס דער עציץ איז אינגאנצן גארנישט יונק פון די ערד, האט קיינער נישט קיין הוה אמינא אז זאל הייסן מחובר לקרקע, נאר די קלענסטע שיעור נאך דעם איז כשורש קטן, וואס דאס איז די קלענסטע שיעור וואס הייבט אן יונק צו זיין פון די ערד, און במילא איין אמורא זאגט די שיעור איז טאקע כשורש קטן און די אנדערע זאגט ניין מען דארף א גרויסע לאך כמוציא רימון. זאגט אונזער גמרא ווייטער, אונז האבן געזען נאך איינע פון די זאכן וואס רבא האט געזאגט, אז א כלי וואס האט א לאך כמוציא זיתים ווערט אויס כלי חוץ טאמער מען איז עס מייחד פאר רימונים, גייען מיר יעצט זען א אמורא וואס קריגט זיך אויף דעם, אמר רב חיננא בר כהנא משמיה דר' אליעזר, כלי חרס שיעורו כמוציא זיתים, וואס דאס איז פונקט ווי רבא, און מר קשישא בריה דרבה מסיים בה האט צוגעלייגט דערצו, משמיה דר' אליעזר בשם ר' אליעזר, והרי הן, נאכדעם וואס א כלי האט א לאך כמוציא זיתים, האט די כלי א דין ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה, וואס די כלי גללים, כלי אבנים און כלי אדמה, זענען נישט מקבל קיין טומאה, שאין מקבלין טומאה לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, וואס טייטש איז אזוי מער נישט מקבל טומאה אז אפילו איך וועל עס מייחד זיין אויף רימונים וועט עס אויך נישט מקבל זיין קיין טומאה וואס דאס איז אנדערש ווי רבא און ער פירט אויס אבער ולענין צמיד פתיל עד שיפחת רובו וואס דאס איז פונקט די שיעור פון רבא הדרן עלך המצניע הדרן עלך המצניע הדרן עלך המצניע